איך ווייס נישט ווער האט געמאכט די פרקים דא, ווייל די נעקסטע פאר פרקים גייען זיין זייער לאנג, די פרשה פון מצורע, א גאנצע איין ענין, מ'וואלט געמעגט צוטיילן אביסל ליתן רווח להתבונן, אבער די היינטיגע פרק מאכט סענס, אבער מען דארף פארשטיין די קאנעקשאנס, ס'הייסט זיי האבן געלערנט די ערשטע צען פרקים וואס זיי האבן געווען די לעצטע צוויי וואכן זענען געווען. הער תורת הקרבנות, יא, דו קענסט פארשטיין די קרבנות און די בעלים, יעצט הייבט זיך אן א גאנצע סיריעס וואס מ'קען רופן עניני טומאה וטהרה, און מ'האט שוין גערעדט אין די הקדמה, די רמב"ן וויל אלעס קאנעקטן מיט די בית המקדש, מיט די קרבנות האט אוודאי א קאנעקשאן, די הפך פון די קדושה, די הפך פון השראת השכינה אין די משכן, וואס גייט מיט די קרבנות איז די טהרה, אבער מ'קען עס פארשטיין אויכעט אז עס איז א חלק פון אן ענין בפני עצמו, אז טומאה וטהרה זענען איינע פון די זאכן וואס ספר ויקרא איז עוסק אין זיי איז דא טומאה וטהרה אין מאכלות און מיר האבן געלערנט אז ס'דא בהמות און חיות און עופות וואס זענען אסור צו עסן און זענען אויכעט הייסן טמא ס'הייסט זיי זענען מטמא בין זייער נבילה איז מטמא און צו עסן ווען מ'טאר נישט הייסט אויכעט אפשר א געוויסע טומאה דארף מען איינזען פונקטליך די קאנעקשאן. יעצט הייבט זיך אן א נושא פון טומאות וואס האבן צו טון מיט מענטשליכע טומאות, ידוע די דרשה פון רבי שמלאי אז תורת אדם איז נאך תורת הבהמה, וואס איך ווייס נישט פונקטליך אויב ס'איז על פי פשט, אבער על כל פנים, טומאות וואס האבן צו טון מיט מענטשן, מיט געבוירן פון מענטשן, און מצורע וואס איז א טומאה אויף א גוף פון א מענטש, שפעטער לערנט מען זב זבה ונדה, דאס איז גאנץ פרשת תזריע מצורע וואס מיר זענען עוסק אין די וואך, די ערשטע פרק איז וואס אונז רופן, שטייט אין תורה רופט עס תורת היולדת, טומאת היולדת, אז א פרוי האט א קינד שטייט אישה כי תזריע וילדה זכר, מען דארף פארשטיין וואס קומט אריין די תזריע, איז דא א זאך וואס הייסט טומאת לידה, אז זי איז זיבן טעג טמא אזוי ווי א נדה, כימי נדת דותה, אזוי ווי אזוי פיל טעג ווי א נדה אדער די זעלבע הלכות פון א נדה, וואס נדה שטייט נאך נישט דא באמת, אינטערעסאנט איך האב נאך נישט געלערנט וועגן הלכות נדה, שטייט סוף נאר סוף פרשת סוף די פרשה שטייט וועגן נדה, דא פלוצים שטייט שוין כימי נדה, על כל פנים זעסטו נדה, נאכדעם דא. שטייט עפעס וועגן ברית מילה, אויכעט לכאורה קומט עס נישט דא אריין, מען ווייסט שוין וועגן ברית מילה אין פרשת לך לך האבן מיר שוין געלערנט הלכות ברית מילה וואס שטייט דא וביום השמיני ימול, ס'דא אויף דעם דרשות אבער עס איז לכאורה נישט, פשוט ער גייט נאך די סדר, כאילו תזריע, געבוירן, זיבן טעג טמא, ברית מילה, נאכדעם איז דא דרײַ און דרײַסיק טעג וואס הייסט דמי טהרה, וואס מיינט דאס? חוץ פון דעם וואס די גמרא להלכה לערנט אז ס'מיינט אפילו זי האט בלוט איז עס טהור, אבער פשוט מיינט עס צו זאגן אז ס'איז נישט טמא, אבער ס'איז אויכעט נישט טהור, אויכעט טאר נישט אריינגיין אין בית מקדש און אנרירן. אנרירן קודש, דאס הייסט דמי טוהר, זי איז טהור, דאס הייסט איר בלוט איז טהור אדער זי איז טהור אבער זי איז נישט קדוש, מען קען נישט אנרירן די בית המקדש. און ביי א נקבה איז די זעלבע זאך נאר אלעס דאפלט, צוויי וואכן איז טמא, און זעקס און זעכציק טעג, ס'קומט אויס צוזאמען זעקס איז דריי און דרייסיג פלאס זיבן איז פערציג טעג, אדער די נקבה אכציג טעג, אפשר אזוי ווי ארבעים יום של יצירת הוולד, די נאמבערס אויב מען וויל פארשטיין וואס עפעס, אדער מען קען זאגן דרייסיג פלאס דריי, אנדערע וועגן צו פארשטיין. נאכדעם כדי ווען עס ענדיגט זיך די צייט נאך די דרייסיג טעג ווארטן אדער זעקס זעקס און זעכציג טעג ווארטן נאך פאר א נקבה ברענגט זי א קרבן א כבש לעולה און א בן יונה לחטאת אדער אז זי קען נישט פירט ארויס א שתי תורים איינס אן עולה איינס א חטאת און דעמאלטס וכיפר עליה הכהן ס'איז דא אן אינטערעסאנטע שאלה וואס מ'זאל לערנען פון דעם א גרויסע יסוד אפשר מ'קען לערנען פון דעם א גרויסע יסוד וואס הייסט דא כפרה און חטאת לכאורה האט זי נישט געזינדיגט וואס דא כפרה מיינט אונז לערנען געווענליך כפרה מיינט מען איז מוחל כאילו עבירות, מען רייניגט, קען זיין כפרה איז לשון רייניגען אבער ס'רייניגט א חטא, איז וועלכע חטא? ס'דא פארשטייט זיך מדרשים וואס זוכן וועלכע חטא האט א יולדת חוטא געווען, און מער פשוט קען מען אפשר פון דעם לערנען פארקערט אז כפרה איז טייטש רייניגען, ס'איז וכפר עליה וטהרה, מען איז מכפר אים, וואס נאר די תוצאה פון כפרה איז אז מען ווערט ריין, זי איז געווען טמא, און דאס דארף מען, אפשר קען מען אליינס פרעגן פארוואס א לידה זאל זיין מטמא, לידה לכאורה א געשמאקע זאך. קען מען מעיין זיין ס'קען זיין אז די שליסל פון די תירוץ ליגט אין די ווארט אשה כי תזריע יעדע איינער ווייסט די זעלבע שאלה זרע איז מטמא און זעהן ווייטער שפעטער אין די פרשה אז זרע איז מטמא זעהט אויס אז וויבאלד ס'בלייבט אביסל מען קען זאגן פארשידענע סברות אבער על כל פנים ס'דא אין דעם א געוויסע טומאה אפשר די איבערגעבליבן וואס ווערט נישט די קינד איז מטמא און ממילא די בלוט איז אפשר אזוי וואס קומט ארויס וואס איז נישט געווארן קיין קינד איז אזוי ווי א געוויסע אזוי ווי מיתה וואס איז געשטארבן אזוי שטייט אין פארשידענע מפרשים אזא מהלך. איז ממילא דאס איז מטמא, און כדי ארויסצוגיין פון די מצב פון טומאה אז א יולדת זאל קענען אריינגיין אין בית המקדש נאכאמאל, זאל קענען זיין בקודש, דארף מען האבן א כפרה, הייסט זיך רייניגן, ס'דא רייניגן פון גיין אין מקווה, שטייט נישט דא בכלל וועגן גיין אין מקווה אדער עפעס, אפשר לערנען שפעטער, אבער עס שטייט אז מען דארף ברענגען א קרבן, די קרבן, קרבן חטאת, א עולה מיט א חטאת האבן מיר שוין געלערנט, גייען צוזאמען, א עולה מיט א חטאת, זיי זענען מכפר אנדערע ווערטער ס'רייניגט איר פון איר טומאה, דאס הייסט אז א חטאת איז נישט קיין דין אין אין תשובה, נישט קיין דין אין כפרה חטא, נאר א דין פון א כפרה און טהרה, פארקערט א חטא קען אויכעט גורם זיין טומאה, ממילא חטא דארף אויכעט א חטאת, אבער די עיקר יסוד פון חטאת איז לשון רייניגן, לשון כפרה איז לשון רייניגן.